ער זאל בלייבן אין אן אופן פון א תוקף און א חיזוק, ניטא קיין מודעא לאורייתא ווי די גמרא זאגט בימי הפורים, וואס בדוגמא זה, און כפליים לתושי' איז דאך פארבונדן מיט לוחות אחרונות, וואס דאס איז דער שיעור חומש פון יום זה, און אין דערויף איז אויך די הדגשה און דער חילוק פון לוחות אחרונות ביז לוחות שניות, פון לוחות אחרונות און לוחות ראשונות. ביי לוחות אחרונות, ביי לוחות שניות, איז דער חידוש ווי דער פסוק זאגט פסל לך, אז דאס האט געטאן משה רבינו. דערנאך האט דער אייבערשטער אנגעשריבן אויף דעם, אבער פסל איז דאס געווען לך, דאס האט משה רבינו געטאן. די לוחות ראשונות איז געווען על ידי הקדוש ברוך הוא ווי דערציילט אין חומש אין פשוטו של מקרא, וואס דאס איז דער חילוק פון מתן תורה ביז קיימו היהודים, ביי מתן תורה איז געווען כפה עליהם הר כגיגית ווי די גמרא זאגט דארטן אז דער אייבערשטער האט דאס געגעבן מלמעלה למטה, בימי הפורים איז געווען דער פסל לך

וואס דאס איז קיימו מה שקיבלו כבר, וואס דעמאלט האט מען געקאנט טענה'ן כפה עליהם הר כגיגית, א ענין מודעא לאורייתא, און דערנאך איז קיימו מה שקיבלו כבר, אז מען האט עס אנגענומען ברצון ובשמחה, מלכותו ברצון, קיבלו עליהם, און אין אן אופן אז דאס ווערט דערנאך א ענין נצחי צוזאמען מיט דערויף וואס דאס איז פסל לך.

איז דאך שטייט דאך אויף דערויף איינער פון די ביאורים אז די ווי ער זאגט אין מדרש אז דער אייבישטער האט געזאגט צו משה רבינו אל תצטער על שבירת לוחות ראשונות דערפאר וואס דווקא די לוחות אחרונות אזוי וואלט געווען מער נישט ווי חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד וואס מען דארף אים האבן צו נחלת הארץ. מה שאין כן אז ס'איז געווען די שבירת הלוחות און דערנאך איז געווען די לוחות אחרונות און דעמאלט איז געווארן כפליים לתושי' א ריבוי אין תורה ווי ער רעכנט דארט אויס ספרא און ספרי און מכילתא און מדרש און תוספתא א ריבוי עניינים אין תורה. וואס איז דא דער קשר מיט שיברת איז דאס גופא א הוכחה? דאס גופא דארף זיך האבן א ביאור, אמת טאקע ס'איז דא א סיבה און א טעם וכו', אבער ווי קומט עס אז בכדי צו באקומען כפליים לתושייה דארף זיין שבירת לוחות הראשונות? ס'דארף זיך עפעס האבן א קשר שבירה מיט דעם ענין פון ריבוי בתורה, שטייט זיך אין דערויף איינער פון די ביאורים אז דאס איז בדוגמא ווי מ'זאגט ונפשי כעפר לכל תהיה, און דאס איז די התחלה אז זאל זיין פתח ליבי בתורתך, אז זאל זיין א פתיחת הלב, פתח ליבי בתורתך, ביז אין אן אופן פון כפליים לתושייה דארף מען האבן אז זאל זיין נפשי כעפר, אז זאל זיין א לב נשבר ונדכה באמת. ווען איז דאס געווארן? אידן האבן באקומען תורה.

דערנאך זאל ביי זיי פועל זיין אז זאל זיין אז ס'וועט קומען צו לימוד התורה, זאל זיין א לב נשבר ונדכה ונפשי כעפר לכל תהיה, איז דאס נישט געווען קיין מעגליכקייט, ווייל עס איז געווען היפך האמת, זענען געשטאנען אין תכלית המעלה, אין תכלית העילוי, ווי קען זיין נאך א גרעסערע מעלה בשעת אתה בחרתנו מכל העמים. און ניט נאר בחרתנו נאר ורוממתנו מכל עם ולשון, ונתן לנו את תורתו חמדה גנוזה יש לך, האט דאס געגעבן אידן, דערנאך זאלן קומען צו גיין אידן און זאגן, זאל זיין נפשי כעפר לכל תהיה, און דערנאך זעצט זיך לערנען תורה, איז אין סומכין על הנס, אין דרך הטבע האט עס נישט געקאנט זיין. וואס דאס איז געווען דער יישר כחך ששיברת, בשעת דער משה רבינו האט צובראכן די לוחות, האט ער אויפגעטאן דעם לב נשבר, אז ס'איז געווארן א לב נשבר ביי יעדער איד, און אז ס'איז געווארן א לב נשבר ביי יעדער איד, האט געקאנט זיין כפליים לתושייה, ביז וואנעט אז דורך די כפליים לתושייה ווערט מאן מלכי רבנן, אז ער ווערט דעמאלט מיט'ן גאנצן שטורעם,

ווי ער זאגט אין מדרש אז דאס לך האט מען געמיינט משה רבינו? יישר כחך ששיברת, במילא איז דערנאך געווען די פסל לך אדער לוחות אחרונות וואס זיי זענען כולל אין זיך די אלע עניינים ביז אז דאס ווערט אנגערופן כפליים לתושייה, און דאס ברענגט זיך אראפ דורך עבודת התשובה ווי ס'איז געווען דעמאלט. איז געווען כפליים לתושיה סלחתי כדבריך בלוחות אחרונות, ברענגט דאס בקרוב ממש ביום חתונתו ביום שמחת ליבו, וואס דאס גייט זיך אויף לוחות אחרונות שניתנו ביום הכיפורים ווי רשי ברענגט דארט אראפ אין גמרא, וואס דאס איז זיכער דורך משיח,

במהרה בימינו ממש, בעגלא דידן ממש לחיים.